מיר שטייען דאך עטליכע טעג פארבונדן מיט י"ט כסלו, חג הגאולה, ראש השנה לחסידות, וועלן מיר אנהייבן מיט א סיפור פארבונדן מיט י"ט כסלו. די חסידים דערציילן, דער רבי ריי"צ ברענגט עס אין זיינע שיחות דעם סיפור באריכות, אז בשעת מען האט געגאנגען ארעסטירן, דעם אלטן רעבן און אים נעמען אין תפיסה אין די יאר תקנ"ט, האט דער אלטער רעבע געשיקט א פדיון נפש צו ר' לוי יצחק דעם הייליגן בארדיטשעווער, כידוע אז דער אלטער רעבע איז געווען זייער נאנט, יא יא, געווען זייער א נאנטער חבר א ידיד מיט ר' לוי יצחק בארדיטשעווער, און ער האט אים געשיקט א פדיון נפש בעטן ער זאל מתפלל זיין פאר אים, אז ער זאל נישט ווערן חס ושלום געניזיקט נישט בגוף נישט בנפש און נישט בנשמה. ס'איז געווען א שליח ר' יעקב סמיליאנער האט ער געהייסן, וואס מ'האט צוזאמען וואס דער אלטער רבי האט אים געבעטן דעם פדיון איבערגעבן דעם פדיון נפש צו ר' לוי יצחק בארדיטשעווער בשעת ער איז אנגעקומען איז דער פדיון נפש איז ביי אים פארלארן געווארן, און ער האט גע'חזר'ט בעל פה ווארום דער אלטער רבי האט אים געזאגט ער זאל חוקק זיין, ער זאל געדענקען די ווערטער, און האט איבערגע'חזר'ט בעל פה דעם לשון פון דעם פדיון נפש, אבער ער האט נישט געדענקט דעם נאמען פון דער מאמע פון דעם אלטן רעבן. אזוי דערציילט מען דעם סיפור. ר' לוי יצחק בארדיטשעווער, דער הייליגער בארדיטשעווער איז געזעצן בשעת ער האט באקומען די די די די די פדיון נפש האט ער געזעצן און ער האט גערייכערט מיט א גערייכערט מיט א לולקע וואס האט געהייסן און גערייכערט דעמאלט א סיגערעטל און ער האט גענומען זאגן וואס דארף מען דורכגיין די גאנצע מעשה האט ער געקענט מיט די ליולקע האט ער געקענט עס הייסט מיט דעם סיגערעטל האט ער געקענט פארברענען גאנץ פעטערבורג אויף דעם האט ר' יעקב סמיליאנער דער חסיד געזאגט צו דעם הייליגן בארדיטשעווער אז דער אלטער רבי ער איז דאך ווי מען האט געזאגט פון רוסלאנד אז עס הייסט אז ער איז א בעל מוחין א בעל חב"ד חכמה בינה דעת און ער טוט די זאכן נישט אין דעם אופן דער בארדיטשעווער געזאגט וואס איז די מאמעס נאמען נישט געדענקט נו ווי קען מען דאך מתפלל זיין דערווייל איז דער בארדיטשעווער געגאנגען זיך גרייטן צום דאווענען און דערנאך איז ער ארויסגעגאנגען און געזאגט אז ס'איז דא דער פסוק כי יש שבר במצרים, שבר איז ראשי תיבות שניאור בן רבקה, דעם אלטן רעבנ'ס נאמען, אז די מאמע עס הייסט אז ער האט געוואוסט אז ער האט שוין אליין אויסגעפונען ביי זיך דעם נאמען פון די מאמע שניאור בן רבקה, און געזאגט אז במצרים דאס הייסט אז ער געפינט זיך אין תפיסה. שפעטער האט ער געדאווענט און נאכן דאווענען האט דער בארדיטשעווער געזאגט יש שבר במצרים שבר מלשון תקווה אז ס'איז דא א תקווה און א ביטחון און אם ירצה השם וועט אלץ זיין גוט און וועט אדורכגיין בשלום שפעטער יארן שפעטער ווי דער המשך הסיפור גייט אז עטליכע יארן שפעטער בשעת ס'איז געווען אמאל א שמחה זיך געטראפן דער אלטער רבי מיטן הייליגן בארדיטשעווער האט אים דער בארדיטשעווער מוכיח געווען אויף דעם פארוואס ער האט עס געטון בזה האופן, פארוואס האט ער געדארפט דורכגיין אזעלכע יסורים און שווערע יסורים, און זיין אין תפיסה, און זיך דארפן פארקען, זיך שלאגן, זיך ארומרעדן, סובל זיין יסורים נוראים בגוף, און נאכמער יסורים בנפש, פאר דארפן געבן צו פארשטיין און מסביר זיין און פארענטפערן זיך, און געבן צו פארשטיין פאר די מגושם'דיגע גוי'אישע קעפ וואס איז דאס תורת הבעל שם טוב און וואס איז ענינו פון תורת הבעל שם טוב דער געקענט האט די דער לשון געווען מיט מקיפים האסט דאך געקענט דעם עניין אויפטון אין א אנדער אופן בדרך מקיף וואס האט מען דאס געדארפט אויפטון בדרך פנימי און דער אלטער רבי האט אים מיט דעם געענטפערט אז דאס איז דאך געווען דער עניין פון יעקב אבינו אז יעקב אבינו איז מידת האמת און מידת האמת טוט נישט די זאכן אין אן אופן פון מקיפים, אין א אופן פון פון מקיף פון א העכערן אופן, יעקב אבינו טוט די זאכן במידת האמת, וואו זעען מיר דאס אין די פרשה אין די סדרה, בשעת יעקב אבינו האט געזען, פרשת וישלח, האט געזען אז ס'איז דא א עשו, און עשו קומט צו גיין מיט ארבע מאות איש עמו, האט יעקב אבינו נישט געמאכט מקיפים, ער האט נישט געמאכט מיט הימלדיגע אופנים, נאר יעקב אבינו האט זיך צוגעגרייט ווי שטייט אין חומש, סיי לדורון, סיי למלחמה, סיי לתפילה, ער האט געטון די אלע עניינים, א גאנצע סדר העבודה ווי די פרשה דערציילט אונז, כדי צו קענען אייננעמען עשו'ן, וואס פון דעם זעט מען אז אין עבודה פון מידת האמת דארף זיין די עבודה דווקא אין אן אופן זיך מתלבש זיין זיך אנטון אין די אין אין אין די אין די קליידער דאס הייסט אנטון זיך אין דעם מצב אריינגיין אין די לבושים אין דעם ארט פון דעם מנגד זיך אנטון אין דעם און זיך פארנעמען מיט אים ביז מ'מאכט אים איבער וישקהו ויחבקהו ווי ס'איז געווען ביי יעקב אבינו און על דרך זה דער אלטער רבי האט געוואלט דווקא צוברעכן דעם קיטרוג וואסער אופן בדרך התלבשות נישט בדרך מקיף אין א צווייטן ארט ברענגט זיך אויך אז דער אלטער רבי האט געהאט אט דעם נוסח, איז אויך געווען א וויכוח מיט מיט ר' ברוך מעזשבוזשער וואס געווען שפעטערדיגע יארן נאך די הסתלקות פון דעם הייליגן בארדיטשעווער תק"ע איז דאך דער אלטער רבי געפארן אין בארדיטשעוו א גאנצע נסיעה עס איז דא א גאנצע אריכות הדברים בזה און זייענדיג דארטן האט ער זיך געטראפן יא ארום פורים צייט האט ער זיך געטראפן מיט ר' ברוך מעזשבוזשער יא דער אייניקל פון בעל שם טוב און ס'איז געווען צווישן זיי א גאנצער דין ודברים און ר' ברוך מעזשבוזשער האט נישט מיטגעהאלטן מיט דעם אלטן רעבן אין כמה עניינים אין הפצת החסידות וכו', און דעמאלט איז אויכעט געווען די דיבורים בזה האופן, אז ר' ברוך מעזשבוזשער האט געזאגט דעם אלטן רעבן וואס האסטו זיך געדארפט אריינלאזן אין אזעלכע צער און עגמת נפש און יסורי הגוף, האסט דאך געקענט, דער לשון איז געווען, אריבערפירן די האנט אויפן שטערן, העברת היד על המצח, וואס מיט דעם איז מען ממתיק אלע דינים, און מיט דעם האסטו געקענט פטור ווערן פון גאנץ פעטערבורג. האט דער אלטער רבי געזאגט אז ס'איז טאקע אזוי אז ס'איז דא אן אופן פון המתקות הדינים, אבער ס'דארף זיין אויכעט א פעולה בדרכי הטבע, און ער האט געברענגט די דוגמא פון יעקב אבינו, ווי דער אלטער רבי אליין האט געשריבן דאס אין א בריוו, ס'איז דא א באוואוסטע בריוו וואס דער אלטער רבי דערציילט די פרטי דין ודברים וואס איז געווען צווישן איהם מיט ר' ברוך מעזשביזשער, דערציילט ער טאקע אט אט דעם ענין, אז ער האט געפרעגט די שאלה און דער אלטער רבי האט אויף דעם געענטפערט דעם ענטפער, אז ער האט געלערנט פון יעקב אבינו אזוי דארף זיין די עבודה. און דאס איז דער סיפור הדברים פון דעם חג הגאולה פון יו ט כסלו, אז דער אלטער רבי האט טאקע געקענט דורכפירן די עניינים, ווי מען זאגט, פארברענען פעטערבורג, אדער מאכן דאס באופן פון אריבערפירן די האנט על המצח, און מיט דעם אפענדיגן די גאנצע מעשה, ממתיק זיין אלע דינים, פון דעסטוועגן האט דער אלטער רבי דווקא נישט געוואלט דאס טון בזה האופן. ווייל דער אלטער רבי האט געוואלט אז דער אופן ווי אזוי מ'וועט מנצח זיין אט דעם קיטרוג, ווי אזוי מען וועט קענען דורכפירן די מלחמה, אז חסידות זאל קענען זיך מתפשט ווערן בעולם און יפוצו מעיינותיך חוצה, זאל קענען זיין דווקא נישט באופן פון ברעכן די וועלט, נאר דווקא באופן פון התלבשות, דווקא באופן אז מען טוט זיך אן און מען גייט אריין אין דעם מקום פון דעם מנגד, און מען איז אים מסביר, מען געבט אים צו פארשטיין, און דאס איז דער סיפור הדברים פון י"ט כסלו ווי אזוי עס איז טאקע פארגעקומען. וואס איז טאקע די הסברה בזה? וואס איז דער פשט אין דער גאנצער עניין וואס מ'האט געזען אז ביי די צדיקים, די תלמידים, חברים פון אלטן רבין, וואס ביי זיי איז געווען אן אנדער שיטה, זיי האבן געוואלט דורכפירן אט די אלע עניינים אין א מקיף דיקן אופן, א העכערן אופן,

ראש השנה לחסידות איז פארבונדן מיט אט די סיפורים, וואס ליגט אין אט די סיפורים וואס ברענגט ארויס א ענין עיקרי אין די התגלות פון תורת החסידות. וועט מען דאס מסביר זיין מיט א סיפור, נאך א סיפור וואס איז דא פון ר' לוי יצחק בארדיטשעווער. ס'איז ידוע אז בשעת דער אלטער רבי האט געגאנגען דרוקן דעם תניא, האט דער אלטער רבי געשיקט שלוחים אז זיי זאל גיין צו די צדיקים תלמידי הבעל שם טוב און באקומען פון זיי א הסכמה אויפן תניא איז די וואס מיר וואס מיר ווייסן אלע וואס איז דא די הסכמה פון רב זושא אניפאלער און פון רב יהודה לייב הכהן וואס האבן געוואלט ביידע האבן געוואוינט אין אניפאלי וואו ס'איז געווען דער ציון קדשו פון דעם מעזריטשער מגיד און דאס איז די הסכמה וואס איז געדרוקט אבער ווי ס'איז ידוע אויך צווישן חסידים ווי דער רבי האט עס דערציילט אמאל אין א פארברענגען פון כ ד טבת פונעם יארצייט פונעם אלטן רעבן דעם סיפור אז די שלוחים זענען אדורך געגאנגען אויכעט ער איז געווען ביי רבי לוי יצחק בארדיטשעווער מיטן תניא און דער בארדיטשעווער איז געזעצן מיטן תניא עטליכע א נאכט אדער עטליכע שעות ווי ס'איז דער סיפור די פרטים און ער איז געווען מלא התפעלות בארדיטשעווער איז דאך געווען ידוע בעל התפעלות די וועג ווי ער פלעגט רעאגירן ווי ער פלעגט זיך פירן בשעת ער האט באקומען א גרויסע בשורה טובה פלעגט ער טאנצן און שפרינגען דער בארדיטשעווער איז געווען בהתפעלות גדולה ביותר און דער בארדיטשעווער האט זיך דעמאלט אויסגעדריקט דאס איז געווען דער ווארט וואס דער הייליגער בארדיטשעווער האט געזאגט אויפן תניא יא געזאגט אהא דאס איז התפעלות ווי האט ער געקענט אריינלייגן אט אזא גרעיסן גאט אין אזא קליינעם ביכל אין אזא קליינעם ספר דאס איז ביי אים געווען א התפעלות ביי אים געווען א א זאך וואס ער האט נישט געקענט באנעמען אז אין דעם קליינעם ספר דעם תניא האט דער אלטער רבי געקענט אריינשטעלן אריינזעצן אריינשרייבן אויף אזא גרעיסן גאט וואס תורת החסידות דער בעל שם טוב און מגיד האבן מגלה געווען ווי האט ער אריינגעשטעלט אזא גרעיסן גאט אין אזא קליינעם ספר רבי האט אמאל גערעדט וועגן דעם ביי א פארברענגען, און געזאגט, כמובן מען רעדט דא וועגן הייליגע צדיקים, מען רעדט וועגן דעם בארדיטשעווער, האט זיך נישט געשפילט מיט ווערטער, א שיינער גלייכווערטל, א שיינער פתגם, ס'שטימט, יא, וואס מען זאגט, א גרעסער גאט, א קליינער ספר, יא, א שיינער, א שיינער, ווי זאגט מען, גראמען. נאר דא איז פאראן א עומק, און א עומק לפנים מעומק. דער בארדיטשעווער האט געוואלט ארויסברענגען די הפלאה. דעם עומק דעם חידוש פונעם אלטן רעבן, און ס'איז ידוע טאקע אז דער בארדיטשעווער האט געהאט גאר א גרויסע יחס פון כבוד און ידידות ביז מסירות נפש ממש פאר דעם אלטן רעבן, ס'איז דא אין איינע פון די בריוון וואס רבי לוי יצחק בארדיטשעווער האט געשריבן בשעתו, וואס האט זיך גערעדט, ס'איז געווען א גאנצע שקלא וטריא, נישט אריינגיין איצט דא אין די פרטים, איז דא א בריוו וואס דער הייליגער בארדיטשעווער שרייבט בנוגע דעם אלטן רעבן אז דער אז אז דער אלטער רבי מיר האבן זיך אלע מיר זענען זיין אלע געווען אין בארדיטש אין אין מעזריטש מיר האבן אלע געגעסן פון דעם זעלבן טעלער אבער ער האט גענומען די סמעטענע דאס הייסט דער מובחר אזוי האט ער געזאגט אויף דעם אלטן רעבן איז וואס האט ער געוואלט ארויסברענגען אין אט א דעם ווארט דער רבי האט געגעבן צו פארשטיין אז דאס איז בעצם דער גאנצער אויפטו וואס דער אלטער רבי האט אויפגעטאן אינעם ענין פון חסידות חבד. דער בעל שם טוב האט מגלה געווען חסידות הכללית, על דרך זה דער מזריטשער מגיד, חסידות הכללית האט מגלה געווען דעם גרויסן גאט, זיי האבן מגלה געווען דעם כח האמונה, דעם גרויסקייט פונעם אייבערשטן, דעם גודל השם ומהולל מאד, ארויסגעברענגט די הפלאה, די רוממות, די רייכקייט, דעם געשמאק, די שמחה, די ליבשאפט, דאס האט די בעל שם טוב מגלה געווען, דורך די אותות ומופתים וואס די בעל שם טוב האט געוויזן, ווי די הונדערטער און טויזנטער סיפורים וואס ער האט מגלה געווען גדלות השם בעולם, האט ארויסגעברענגט דעם ענין פון געטליכקייט אן קיין הגבלות, און דאס האט ארויסגעברענגט ביי אידן דעם כח האמונה באופן נפלא ביותר, די אמונה אין דעם אייבערשטן, די ליבשאפט אין אייבערשטן. דער אלטער רבי האט גענומען, האט ער דעם גרויסן אייבערשטן, גענומען האט ער דעם גרויסן ענין, און ער האט עס אריינגעשטעלט אין שכל פון חכמה בינה דעת. דער אלטער רבי האט געוואלט אז די ענינים פון תורת הבעל שם טוב זאל נישט בלייבן נאר אין א אמונה'דיגן אופן, אין א העכערן אופן, וואו דער מענטש פארלירט זיין שכל, פארלירט זיינע כוחות הנפש, פארלירט זיינע הגבלות, און דארטן גייט ער טאנצן, און דארטן איז ער פרייליך, און דארטן זעט ער דעם אייבערשטן, אבער די כוונה איז פארקערט. דער אלטער רבי האט געוואלט אז אור החסידות זאל דורכנעמען דורך און דורך דעם מענטשן אט אזוי ווי ער איז א מענטש. דער מענטש אין זיין חכמה, אין זיין בינה, אין זיין דעת, אין זיין הבנה, אין זיין השגה, אין זיינע מדידות והגבלות, אין זיינע הרגשים, אין זיינע ליבשאפט, אין זיין אהבת השם יראת השם, אין זיינע מידות, אין זיינע תכונות הנפש טבעיים, אט דארטן זאל אריינשיינען און דורכנעמען דער אור החסידות, איבערמאכן דעם מענטש, האדם באשר הוא אדם, מיט זיינע כוחות הנפש, זאל ווערן דורכגענומען און דורכגעווייקט מיט געטליכקייט. כדי אט אזא מין זאך זאל פאסירן, אויף דעם האט דער אלטער רבי געהאט מסירת נפש, און דאס איז געווען דער ספר התניא וואס דער אלטער רבי האט געשריבן, און דאס האט דער הייליגער בארדיטשובער געזאגט, אזא גרויסן גאט אין אזא מין קליינעם ספר. וואס האט געוואלט ארויסברענגען דעם ענין פון קליינעם ספר, דער ווארט איז די הגבלות, דער צמצום, קענען אריינשטעלן אזא גרויסער גאט, די בלי גבול פון די אמונה, די רייכקייט פון א אידן, די רייכקייט פון אייבערשטן, דעם אין סוף, דעם הוא לבדו ואין זולתו, און דאס גופא זאל ווערן פארשטאנדיג אין שכל אנושי, אין אותיות פון הסברה, פון לבושי השכל ווי דער אלטער רבי האט געשריבן דעם תניא מיט א אופן אז א מענטש זאל קענען פארשטיין און מתבונן זיין און דאס דערהערן און עס ארייננעמען אין א פנימיות, דאס איז אזא גרויסער גאט אין אזא מין קליינעם ספר, דאס איז די מדידה והגבלה. פארוואס האט טאקע אבער דער אלטער רבי געוואלט אט דעם ענין? פארוואס האט דער אלטער רבי געהאלטן אז דאס איז די תכלית הכוונה פון תורת החסידות פון דעם הייליגן בעל שם טוב און דעם מזריטשער מגיד אז מען דארף נעמען אט דעם גרויסן גאט און אריינשטעלן אין א קליינעם ספר פארוואס וואס איז די כוונה בזה אט דא קומט צו גיין די גאנצע נקודה וואס הייבט זיך אן פון אנהייב פון די גאנצע היסטאריע פון תורת החסידות וואס דאס איז די הבטחה וואס דער הייליגער בעל שם טוב האט באקומען פון מלך המשיח אז יפוצו מעיינותיך חוצה איז דער כלי פאר ביאת משיח. דער גאנצער ענין פון התגלות החסידות איז דאך צוגרייטן די וועלט פאר די גאולה שלימה. וויבאלד אז דער ענין החסידות איז צוגרייטן די וועלט פאר די גאולה שלימה, דארף מען דאך וויסן וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען. און דא קומט מען צו די נקודה. דער גאנצער ענין פון גילוי המשיח וואס מיר אלע ווארטן אחכה לו בכל יום שיבוא איז אז ווען משיח וועט קומען וועט זיין די התגלות פון אט דעם גאר גרויסן אייבערשטן, אט דער גדול הוויה, דער בלי גבול, דער אין סוף, דער למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, די גאר גרויסקייט פון דעם אייבערשטן וועט נתגלה ווערן אין די גדרים, אין די מציאות, אין וועלט, אט דאס איז וואס מען זאגט ונגלה כבוד הוויה וראו כל בשר יחדו כי פי הוויה דיבר ווען משיח וועט קומען וועט נישט ווערן אויס וועלט משיח וועט נישט פארברענען די וועלט דער גאנצער כוונה העליונה וואס מען זאגט די לשון הידוע דער אלטער רבי ברענגט נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים איז נישט אז זאל ווערן אויס וועלט נאר אז וועלט אין די גדרים פון וועלט, אין טבע פון וועלט, אין דעם מציאות פון וועלט, אין טאג טעגליכן וועלט, אין אט א דער וועלט זאל אריינשיינען דער אחדות השם האמיתית. דער ענין פון אחדות השם האמיתית וואס וועט נתגלה ווערן דורך משיח צדקנו, איז נישט אט א די דרגה אין געטליכקייט וואס ברעכט וועלט, אויס וועלט, פארקערט, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, וועלט מיט אירע תכונות, מיט איר מציאות, וועט ווערן דורכגעווייקט מיט געטליכקייט, מיטן גרעסטן טיפקייט און גרעסטן עומק. און אויף דעם איז געגעבן געווארן תורת החסידות, אז מען זאל אריינשיינען מיט די גרעסטע טיפסטע ענייני אמונה אין דעם מציאות פון שכל, אין דעם מציאות פון דעם בשר ודם, אין די גדרים פון וועלט, אין די תכונות פון וועלט, אין די תכונות פון טבע, אז אין וועלט זאל זיך הערן דער הוויה הוא אלוקים, הוויה וואס ער איז אין סוף היה הווה כאחד, ווי אלוקים בגימטריא הטבע, דאס איז איין און איינציגע זאך. און וויבאלד אז חסידות איז א הכנה צו גילוי המשיח, אט דאס האט גע'טענה'ט דער אלטער רבי. איז ווי ווילסטו פארברענען פעטערבורג? וואס וועט עס העלפן פארברענען פעטערבורג, די וועלט וועט דאך נישט ווערן קיין דירה לו יתברך. די כוונה פון לעתיד לבוא איז דאך אז אפילו גויים זאל דערהערן דעם אמת. ווי ס'שטייט אין די אלע פסוקים, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הוויה לעבדו שכם אחד. והלכו גויים לאורך. אז אומות העולם, די גאנצע וועלט וועט שרייען אין עוד מלבדו. דערפאר ביים אלטן רבין געווען אזוי וויכטיג, אז אין די גאולה פון יו ט כסלו זאל אויך די גויים, די אומות העולם און די שרים וואס זענען געווען אין פעטערבורג זאל דערהערן דעם אמת פון חסידות. און דערפאר זעט מען א מוראדיגע זאך אז אין דעם בריוו וואס דער אלטער רבי האט געשיקט צו ר' ברוך מעזשבוזשער אין תקנ ט בשעת ער איז ארויס פון תפיסה איז דא א בריוו וואס דער אלטער רבי שרייבט צו ר' ברוך מעזשבוזשער שרייבט ער אים אז שמו נתגדל ונתקדש שמו יתברך בעיני העמים און זיי האבן אלע געזאגט אז הפליא והגדיל הוויה לעשות בארץ וועגן וועמען רעדט ער וועגן אומות העולם השרים והעמים, פרעגט זיך א שאלה, וואס מען רעדט וועגן תורת החסידות, מען רעדט וועגן תורת הבעל שם טוב, מען רעדט וועגן יפוצו מעינותיך חוצה, וואס האסטו צו טון מיט גוים, עמים, שרים, וואס אינטערעסירט דיר וואס פאסירט צווישן די גוים? חסידות, לייכטער דער וועלט, דאס איז נאר פאר אידן. אבער ניין, חסידות איז דאך א הכנה צו גילוי המשיח, דאס דארף דורכנעמען די גאנצע מציאות, אז די וועלט זאל שרייען אין עוד מלבדו, און אויף דעם דארף מען אנקומען, אז די ענינים פון אלוקות זאל דורכנעמען טאקע שכל אנושי, שכל טבעי, שכל בהמי, אז די מציאות פון דעם מענטשן מיט זיינע תכונות זאל ווערן כלים צו געטליכקייט. און דאס איז וואס מיר נעמען יו ט כסלו, און דאס איז דער סיפור וואס מען נעמען עס קומט צו גיין יו ט כסלו ראש השנה לחסידות דארף מען וויסן זיין אז זה היום ווי דער רבי רש ב שרייבט אין זיין מכתב הידוע אז דער טאג פון יו ט כסלו דאס איז דער טאג וואס דעמאלט פירט זיך דורך די כוונה האמיתית פון בריאת אדם עלי ארץ אויף אריינברענגען דעם אייבערשטן אויף מגלה זיין דעם אייבערשטן אליין עצמות ומהות אין סוף ברוך הוא דורך פנימיות התורה זאל לייכטן בפנימיות נשמות נפשי נפשי נשמותינו אז זאל זיך הערן אין יעדער תנועה נישט ברעכן וועלט, נאר אין די הנהגה פון די מענטשן אין חיי עולם אין טאג טעגליכע לעבן, אין עניינים פון אכילה ושתיה, און עניינים פון ביזנעס, און עניינים פון עסק, און עניינים פון טאג טעגליכן לעבן, אז א מענטש זייענדיג במקומו ובמדרגתו, מיין שכל זאל ווערן דורכגענומען און דורכגעווייקט מיט געטליכקייט, מיינע מידות זאלן ווערן דורכגעווייקט מיט געטליכקייט, מיין מחשבה, דיבור ומעשה, און מיין עבודת השם אין חיי היום יום, ביזנעס, אין אכילה, שתיה, עסק, און ביז אין שינה אין יעדער פרט זאל אריינשיינען זאל אריינלייכטן דער דער בכל דרכיך דעהו און כל מעשיך לשם שמים אז דער אחד זאל שיינען אין דער וועלט און זאל מען טאקע זוכה זיין אז פון די טעג גרויסע טעג פון די גאולה זאלן מיר שוין זען די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו זאל שוין זיין די גאולה שלימה זאל זיין טאקע תיקף ומיד ממש, מ'זאל קענען טאקע טאנצן און זינגען און זען דעם והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.